מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף פ"ה עמוד ב' לאמיר נעמען די לעצטע דריי ווערטער דף פ"ה עמוד א' ומוציא בשר פסח מחבורה לחבורה מנין? פון ווי ווייס איך, אזוי מ'האט יעצט פריער דערמאנט, אז צו נעמען א קרבן פסח און איך גיי עס נעמען מחבורה לחבורה אז אויף דעם איז געזאגט געווארן אן איסור? מנין פון ווי ווייס איך דאס? זאגט די גמרא אזוי, דתניא אונז האבן געלערנט, אין פסוק שטייט, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, די תורה זאגט מיר, אז דו האסט דיין קרבן פסח, און דו האסט מחליט געווען מיט דיינע חברים, מען גייט עס עסן אין דעם הויז, איז לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, נעם נישט פון דעם פלייש, און גיי עס עסן ערגעץ אין א צווייטע הויז, דו מוזט עס עסן דא ווי מען האט אפגעמאכט, אין דעם שטוב האט מען אפגעמאכט דא גייט מען עס עסן, איז דא מוז איך עס טאקע עסן. אויף דעם זאגט די ברייתא, אין לי אלא מבית לבית, פארשטיי איך, אקעי, איך האב מיך מיין קרבן פסח, איך וויל זיך איבערציען, איך וויל גיין צו א צווייטע הויז, זאגט מיר דער פסוק, ניין, דו קענסט דאס נישט טון. אבער מחבורה לחבורה מנין, ווי ווייס איך, אז איך האב צוויי חבורות אין איין הויז, איך מיט מיינע חברים, אונז האבן אונזערע קרבן פסח, אנדערע מיט זייער חברים האבן זיך זייער קרבן פסח, און ביידע האבן זיצן סעפערטלי, ביידע האבן א קרבן פסח אין איין שטוב צוזאמען. ווי ווייס איך אז איך קען נישט אוועקגיין פון מיין חבורה און נעמען א שטיקל פלייש פון מיין קרבן פסח און איך זעץ מיך צו די אנדערע טיש, איך וויל זיצן מיט די אנדערע חבורה, ווי ווייס איך אז דאס קען איך אויך נישט טון? תלמוד לומר, שטייט אין פסוק חוצה. די תורה זאגט אונז אן עקסטערע ווארט חוצה. דאס הייסט, די תורה זאגט אונז, לא תוציא מן הבית מן הבשר, דאס וואלט געווען גענוג, איך מעג עס נישט נעמען פון איין שטוב אריבער צום צווייטן. חוצה איז פשוט, אז איך גיי פון איין שטוב צום צווייטן, מוז איך ארויסגיין. איז וואס לייגט די תורה מיר צו דעם ווארט חוצה? נאר וואס, חוץ לאכילתו. אפילו דו גייסט נישט ארויס פון דיין שטוב, נאר עס איז פשוט פון איין טיש אריבער צום צווייטן, דו גייסט אוועק מחבורה לחבורה, זאלסטו וויסן זאגט דיר די תורה אז אויף דעם איז אויך דא געזאגט געווארן אן איסור. איז אמר רב אמי, זאגט רב אמי, המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה, אינו חייב עד שיניח, זאלסטו וויסן, ווען ביסטו עובר, ווען גייסטו באקומען מלקות פאר גיין פון איין חבורה צום צווייטן, דאס איז ערשט ווען דו האסט אראפגעלייגט ביי די צווייטע חבורה דיין קרבן פסח, דאס הייסט דו ביסט געגאנגען פון דיין טיש, האסט מיטגענומען אביסל קרבן פסח, זעצט דיך ביי א צווייטע חבורה, האסט עס אראפגעלייגט דארטן, יעצט באקומסטו מלקות. פארוואס? ווייל הוצאה כתיב ביה. ס'שטייט דעם לשון פון הוצאה, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה. דעם ווארט לא תוציא זאג איך דיר כשבת, אזוי ווי ביי שבת. מה שבת עד דעבד עקירה והנחה, אזוי ווי ביי שבת וואס ס'שטייט דעם ווארט דעם לשון פון יוצא, אזוי ווי ס'שטייט דארטן אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. זאג איך דיר אזוי ווי ביי שבת, ווען ביסטו עובר, דאס איז נאר אז ס'איז געווען אן עקירה און דו האסט עס אויך צוריק אראפגעלייגט, ערשט דעמאלטס ביסטו חייב, אף כאן נמי דא אויכעט, עד דעביד עקירה והנחה. דא לגבי קרבן פסח איז די זעלבע זאך, אז דו נעמסט עס מחבורה לחבורה, ביסטו ערשט עובר ווען ס'איז געווען אן הנחה ווען דו ביסט אנגעקומען צו די צווייטע חבורה. מתיב רב אבא בר ממל, פרעגט רב אבא בר ממל, כ'וועל פרעגן א קשיא,

די הלכה איז, די מינוט וואס מען קומט ארויס, ארויס פון די, פון די עזרה, דעמאלס הייסט עס שוין ביסטו ארויסגעקומען פון די ערשטע מחנה, און דעמאלס גלייך ווערן די, ווערן די קליידער פון די כהנים ווערן טמא. שטייט אזוי דא, הראשונים יצאו חוץ לחומת העזרה, ואחרונים לא יצאו, ס'איז געווען אזוי, בשעת מען איז געגאנגען די ערשטע זענען ארויסגעגאנגען ערשט, פארשטייט זיך, און שפעטער די הינטערע זיי זענען נאך אין די עזרה אינעווייניג. וואס די הלכה איז הראשונים מטמאים בגדים ואחרונים אינם מטמאים בגדים, די וואס זענען שוין דרויסן, די ערשטע כהנים, די ערשטע שורה, זייער קליידער ווערט גלייך טמא ווען זיי קומען ארויס פון די עזרה, די אנדערע זענען נאך אין די עזרה און זייער קליידער זענען נאך נישט טמא. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, דארטן שטייט אויך א לשון יציאה, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק והוציא את כל הפר מחוץ למחנה, און נאכאלץ זעסטו דארטן, ווען ווערן די כהנים'ס קליידער טמא? די מינוט זיי קומען ארויס פון די טיר, די מינוט זיי קומען ארויס פון די עזרה גלייך ווערט עס טמא. אויף דעם טענה'ט די גמרא, איין מינוט, והא לא נח, מ'האט קיינמאל נישט אראפגעלייגט דעם פר דא, אויב אזוי אז ס'פעלט אין א לשון, ווען דו זאגסט מיר יעצט אז יעדעס מאל ס'שטייט א לשון פון יציאה מיינט עס מיט נח אראפגעלייגט אזוי ווי ס'שטייט ביי שבת, אויב אזוי דא ווי אזוי קען זיין די כהנים ווערן טמא אנע דעם מ'זאל עס האבן אראפגעלייגט? אויף דעם ענטפערט די גמרא הוא מותיב לה והוא מפרק לה, ער פרעגט עס און ער ענטפערט עס, בנגררין, מען רעדט דא אין א מצב זיי האבן גענומען טאקע אויפן אקסל אבער ס'האט זיך געשלעפט אויפן ערד, אבער ס'איז אויסגעקומען א גאנצע צייט אז די בהמה איז יא אנגערירט די ערד, ס'איז יא געווען א מצב פון נח, פארדעם די מינוט וואס זיי קומען ארויס פון די עזרה, גלייך ווערן זיי טמא. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אבר שיצא מקצתו, כ'האב א אבר פון א קרבן פסח וואס איז אביסל ארויסגעגאנגען חוץ לחומות ירושלים, זאגט די משנה וואס זאל איך טון, חותך עד שמגיע לעצם, די ערשטע זאך איז, דארטן ביי די פסול'ע חלק, שנייד אריין ביז דו קומסט אן צו די עצם, אזוי ווייסטו דאס איז פסול און דאס איז כשר. יעצט וקולף עד שמגיע לפרק, ביי די חלק פון די כשר'ע פלייש, שיל דאס אראפ פונעם ביין ביז דו קומסט אן ביז צו די נעקסטע דזשוינט, וחותך, יעצט האסטו פשוט א ביין וואס איז דא אויף דעם אביסל פסול'ע פלייש, אבער די כשר'ע האסטו שוין אראפגענומען, איז דארטן וחותך, ביי די דזשוינט דארטן שניידסטו אראפ דעם ביין און דאס גייסטו פארברענען. זאגט אבער די משנה ובמוקדשין, קוצץ בקופיץ, ביי נארמאלע קדשים, לאמיר זאגן האסט א שלמים, געשען די זעלבע זאך ס'איז אויסגעגאנגען חוץ לחומת ירושלים, אויף דעם די הלכה איז קוצץ בקופיץ, נעם א האק מעסער, שנייד עס אפ דארטן, און שלום על ישראל. שאין בו משום שבירת עצם, ווייל ביי א נארמאלע קרבן האב איך נישט דעם פראבלעם פון שבירת העצם. זאגט די משנה נאך א דין, מן האגף ולפנים, די ברייטקייט פון א חומה וואס אינעווייניג איז דא א טיר וואס פארמאכט זיך אין דעם ווערט אנגערופן אן אגף. און די משנה וויל יעצט וויסן ווי הייבט זיך אן למשל לגבי די חומה פון ירושלים, ווי הייבט זיך אן ירושלים, פון ווי מעג איך עסן קדשים, אדער ניין פון ווי זאג איך דאס הייסט נאך אינדערויסן און דארט מעג איך נישט עסן. זאגט די משנה אזוי, מן האגף ולפנים כלפנים. פון אגף און ווייטער אויף אריין, דאס הייסט אלעס לפנים, הייסט ביסט אין ירושלים, קענסט עסן קדשים קלים, קענסט עסן א קרבן פסח, דאס האט א דין ווי ירושלים. מן האגף ולחוץ, אבער פארקערט פון די אגף אויפן אנדערע זייט, דארט איז כלחוץ, האט עס א דין אזוי ווי דו ביסט אינדרויסן, און פארשטייט זיך דארט מעגסט נישט עסן קיין קדשים. יעצט די הלכה וואס איז מיטן אגף אליינס, דערווייל האבן נישט גערעדט דערפון. זאגט די משנה נאך א הלכה, החלונות, די פענסטער פון א חומה, אדער ועובי החומה, אדער די ברייטקייט פון אויבן וואס מען קען גיין אויף דעם פון אויבן, כלפנים האט עס א דין אזוי ווי לפנים, למשל לגבי די חומה פון ירושלים, מיינט אז אויבן אויפן חומה אדער אין די פענסטערס מעגסטו אויכעט עסן קדשים דארטן. אמר רב יהודה אמר רב, זאגט רב יהודה אמר רב, וכן לתפילה, די זעלבע זאך איז אויכעט לגבי תפילה, אזוי ווי מ'האט יעצט געזאגט מן האגף ולפנים, דווקא פון נאכן אגף אויף אריין דאס הייסט לפנים, די זעלבע זאך איז לתפילה אויכעט, אז דו ווילסט דאווענען מיט א ציבור און דו ווילסט זיך מצרף זיין צו מנין צו זיי, מוזטו זיין פון אינעווייניג מלפנים, אבער זאגט די גמרא פליגא דרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים, אפילו א מחיצה פון ברזל קען נישט סטאפן, קען נישט אפהאקן צווישן א איד לאביהם שבשמים, זאגט ער מוזט נישט שטיין אינעווייניג, נארוואס אפילו דו שטייסט פון די אנדערע זייט קענסט נאכאלץ מצרף זיין צום מנין. פרעגט די גמרא איין מינוט, הא גופא קשיא, לכאורה לאמיר דא פארשטיין די משנה, די משנה באמת איז א סתירה אין זיך אליינס, פארוואס? אמרת, ערשט זאגסטו מיר, מן האגף ולפנים כלפנים, ביסט מיר קומען זאגן אז מן האגף און אויף אריין דאס הייסט כלפנים, קען איך דאך מדייק זיין, הא אגף עצמו, כלחוץ, אבער די אגף אליינס יענע סטריפ, דאס הייסט אזוי ווי אינדרויסן, ווייל דווקא מן האגף אויף אריין דאס הייסט אינעווייניג, אבער די אגף אריין הייסט נישט אינעווייניג. אויב איז זאלעך דיר קוקן, זאגט די אימא סיפא, קוק אריין די סיפא, מן האגף ולחוץ, כלחוץ, האט מען געזאגט פון די אגף אויף ארויס, דאס הייסט אויף אינדרויסן. קען איך דאך מדייק זיין אבער, הא אגף עצמו, כלפנים, אבער די אגף אליינס האט א דין אזוי ווי לפנים. פארשטיי איך נישט. האט די דין פון די אגף א דין אזוי ווי עס איז אויף אינעווייניג, אדער ניין האט עס א דין אז עס איז אזוי ווי אינדרויסן, מעיק אפ יור מיינד, אבער צו זאגן אזוי מיט אזוי איז דאך א סתירה אין זיך אליינס. ענטפערט די גמרא ניין, לא קשיא, עס איז נישט קיין קשיא, כאן בשערי עזרה, ווען איך האב דיר געזאגט אז מן האגף ולחוץ הייסט אויף בחוץ, רעד איך פון דארטן פון די עזרה, דאס הייסט, לגבי די עזרה האט עס א דין אזוי ווי בחוץ, און איך זאג דיר אזוי, אז אזוי ווען איך ווען איך קוק אן די עזרה, דו ווילסט וויסן וועלכע דין האט די אגף, זאג איך פון די אגף אויף ארויס, דאס הייסט אויף ארויס, אבער די אגף אליינס האט א דין אזוי ווי אינעווייניג. און נאכהער פארקערט זאג איך דיר כאן בשערי ירושלים, ווען איך האב דיר געזאגט, מן האגף ולפנים הייסט כלפנים, רעדט זיך עס לגבי די שער ירושלים, דארטן לגבי די שער ירושלים זאג איך די אגף איז נישט קיין חלק פון ירושלים נאר דאס האט אויף ארויס א דין אויף אינדערויסן ווי די גמרא איז יעצט מסביר דאמר רב שמואל בר רב יצחק מפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים פארוואס איז האט מען געזאגט אז לגבי ירושלים די שער אליינס האט נישט קיין דין אזוי ווי ירושלים אליינס נאר זאגט מען מן האגף ולפנים ערשט נאכן אגף אויף אריין האט עס א דין ווי ירושלים אבער די אגף אליינס האט נישט קיין דין אזוי ווי ירושלים מפני שמצורעין מגינין תחתיהם בחמה מפני חמה ובגשמים מפני גשמים, ווייל די מצורעים וואס זיי דארפן דאך אויסגיין חוץ לחומה, זיי מוזן אויסגיין חוץ לשלש מחנות, מוזן זיי שטיין אינדרויסן, אמאל רעגנט עס, אמאל איז עס זייער הייס, זיי גייען מאכן זוכן שעלטער, ווילן זיי גיין אונטער די חומה פון ירושלים. איז יעצט אויב זאגסטו מיר די חומה פון ירושלים די ברייטקייט אז דו שטייסט אין די טויער האט א דין ווי ירושלים קומט דאך אויס ער קען נישט אריין גיין דארטן האט מען געמאכט א תקנה לגבי די חומה ירושלים די טיר וואס דו שטייסט אינעווייניג כדי זאלסט זיך קענען פראטעקטן מן האגף ולפנים דאס הייסט ירושלים אבער די אגף אליינס הייסט נישט ירושלים. ואמר רב שמואל בר רב יצחק, מפני מה לא נתקדשה שער ניקנור, לגבי שער ניקנור, דארטן איז אנדערש ווי אלע שערים, אלע אנדערע שערים האט מען געזאגט, אז די מינוט וואס דו שטייסט אינעם שער אינעווייניג, הייסט עס שוין אז דו שטייסט אין די עזרה, אבער די איינציגסטע שער וואס איז נישט אזוי איז די שער ניקנור, פארוואס? מפני שמצורעין עומדים שם, די מצורעים זענען געשטאנען דארטן, נאכדעם וואס זיי האבן שוין געהאט בעצם זייער גאנצע הערב שמש אלעס האט מען שוין געהאט די זיבן טעג הערב שמש האט מען שוין געהאט נאך וואס זענען זיי מחוסר כיפורים א חלק פון זייער כפרה איז די קרבן שפריצן פון די בוהן ידיו און בוהן רגליו וואס מ'האט געטון איז מ'האט זיי גענומען ארויף צו די שער ניקנור אויף די פופצן טרעפן זיי האבן זיך אוועקגעשטעלט דארטן און זיי האבן אריינגעשטעקט זייער בוהן אריין אינעווייניג אין די עזרה אינעווייניג. איז כדי דאס צו קענען טוהן האט מען געמאכט א תקנה אז דאס זאל נישט זיין קיין קדושה אויף דעם און מכניסין בהונות ידם, אבער דאס איז דווקא דארטן ביי די שער ניקנור, אבער סתם די אלע אנדערע פלעצער האט מען געמאכט א תקנה אז יעדע חלק פון די עזרה אין די טיר אינעווייניג האט א דין אזוי ווי די עזרה, מה שאין כן יעדע זאך וואס איז נאכן אגף און פאראויס דאס האט א דין אזוי ווי חוץ לעזרה.